מען האלט אויף כ"ג זיבן שורות פון אויבן, ס'איז געשטאנען אין די משנה וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו, דברי ר' מאיר. איז די גמרא מדייק, בכסף על ידי אחרים, דווקא טאמער א אנדערער גיט די כסף צו די אדון פאר די שחרור פון די עבד, בכסף על ידי אחרים אין, אבל לא על ידי עצמו, די קען נישט, די עבד אליין קען נישט געבן כסף זיך פודה צו זיין, ס'מוז קומען דווקא פון די אחרים. זאגט די גמרא במאי עסקינן, וואס איז דא די מציאות ווען ס'שטייט כסף על ידי אחרים, וואס רעדט זיך דא? אילימא שלא מדעתו, מ'האט עהם נישט געפרעגט. סתם אחרים גייען צו די אדון, מ'גיבט די אדון כסף כדי משחרר צו זיין די עבד, און ס'איז געווען שלא מדעת העבד. פרעגט די גמרא מכדי, וויאזוי קענסטו עס טון שלא מדעת העבד? שמענא ליה לרבי מאיר, ס'איז א מחלוקת די גמרא מסכת גיטין, רבי מאיר'ס שיטה איז, דאמר חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות. דאס ארויסגיין פון עבדות לחירות ביי עבד כנעני, איז דאס א זכות פאר די עבד אדער א חוב? ר' מאיר'ס שיטה איז ס'איז א חוב, איז רשי מסביר פארוואס, ווייל טאמער איז ער א עבד כהן, ביז יעצט כל זמן ער איז א עבד קען ער עסן תרומה, ווייל דאך קנין כספו פון די כהן, טאמער מ'איז אים משחרר פארלירט ער די זכות צו עסן תרומה, ממילא דאס איז א חוב. און אפילו איז א עבד פון א ישראל וואס האט נישט געקענט עסן תרומה, אבער ער איז געווען מותר בשפחה כנענית כל זמן ער איז אן עבד, יעצט אז מען גייט אים משחרר זיין, ווערט ער אסור בשפחה כנענית, איי מאידך גיסא ווערט ער מותר בבת חורין, אין הכי נמי, אבער ר' מאיר האלט אן עבד וואלט בעסער געוואלט האבן א שפחה כנענית ווי א בת ישראל, ווייל א עבד איז בהפקירא ניחא ליה, און ער איז אינטערסירט אין פריצות, און א שפחה איז מער מסוגל אויף פריצות, וואוינען מיט אים א לעבן פון פריצות ווי א בת ישראל, ממילא פאר אן עבד ארויסצוגיין לחירות איז א חוב, איז פרעגט די גמרא טאמער ס'רעדט זיך דא שלא מדעת העבד, מכדי, שמענא ליה לר' מאיר דאמר חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות, ר' מאיר האלט דאס עצם ארויסגיין איז גערעכנט א חוב, ותנינא, מיר ווייסן דאך, מען האט עס דאך געלערנט, זכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לו אלא בפניו. וואס פאר א רעכט האט יענער קונה צו זיין די עבד, ער זאל ארויס גיין לעצמו, ער זאל זיך קונה זיין לעצמו, אלץ זכין לאדם שלא בפניו, אבער עס איז נישט קיין זכות, עס איז א חוב, איז אין חבין לו אלא בפניו, איז וואס פאר א רעכט האט א צווייטער געבן געלט פארן עבד'ס וועגן? אלא פשיטא מוז זיין, טאמער אחרים קענען געבן כסף מוז זיין אז עס איז מדעתו, אז די עבד ווייסט דערפון און ער איז מסכים. זאגט די גמרא, והא קא משמע לן, אויב אזוי וואס איז די חידוש? אז טאמער די עבד וויל אז יענער זאל געבן געלט פאר זיין פדיון, און וואס איז די חידוש אז ס'העלפט? איז בהכרח ווען די משנה זאגט דא אז כסף על ידי אחרים די עיקר חידוש איז נישט אז ס'העלפט על ידי אחרים, על ידי אחרים איז פשוט ס'העלפט ווייל ס'איז מדעתו, די עיקר חידוש אין די משנה איז די דיוק אז דווקא על ידי אחרים, אלא פשיטא מדעתו והא קא משמע לן אז דווקא על ידי אחרים אין, אבער על ידי עצמו לא. אז דער עבד אליין קען זיך נישט פודה זיין מיט כסף וואס ער האט, פארוואס נישט? ווייל אלמא אין קנין לעבד בלא רבו, די שיטה פון ר' מאיר איז אז א עבד האט נישט קיין געלט, ווייל וואס פאר א געלט די עבד, די עבד האט געטראפן דא א מציאה, איז דאס די אדון'ס מציאה, ס'בלאנגט נישט צו די עבד, אין קנין לעבד בלא רבו, איז ממילא על ידי עצמו איז נישט שייך ארויסצוגיין, אפילו מען וואלט אים, די מסקנות הגמרא קומט אויס אפילו אחרים גיבן אים געלט על מנת שאין לרבו רשות בו, איז ער אויך נישט קונה די געלט, ס'גייט לרבו, מיר זעהן מסקנות הגמרא אויף עמוד ב'. איז דאס שטייט דא אין די רישא, פרעגט די גמרא אי הכי אימא סיפא, ר' מאיר איז ממשיך, בשטר על ידי עצמו, שטר קען העלפען אפילו די אדון גיבט די שטר צו די יד די עבד, זאגט די גמרא, טאמער אזוי ווי מ'האט מדייק געווען אז כסף על ידי אחרים איז משמע לא על ידי עצמו, איז שטר על ידי עצמו איז משמע על ידי עצמו אין, אבער על ידי אחרים לא. לכאורה טאמער מ'האט דאך איינגעזעצט די משנה אז ס'מוז זיך רעדן מדעתו ואי מדעתו אז די עבד איז אינטערעסירט אז יענער זאל אים אויסלייזן איז על ידי אחרים אמאי לא, פארוואס קען א צווייטער נישט מקבל זיין די שטר שחרור פאר די עבד'ס וועגן? ווען די עבד ווייסט נישט דערפון, פיין, אין חבין לאדם אלא בפניו, אבער דו האסט דאך יעצט געזאגט אז ס'רעדט זיך מדעתו, איז אמאי לא? וכי תימא, הכא נמי, אז א צווייטער קען יא מקבל זיין די שטר שחרור מדעתו, איי וואס זאגט רבי מאיר בשטר על ידי עצמו, מאי על ידי עצמו, אף על ידי עצמו. ווען רבי מאיר זאגט על ידי עצמו מיינט ער צו זאגען אף על ידי עצמו, לא מיבעיא על ידי אחרים, פארוואס נישט, איך וויל יענער זאל עס מקבל זיין. די חידוש איז איך קען אפילו מקבל זיין על ידי עצמו, וואס איז די חידוש, והא קא משמע לן, דגיטו וידו באין כאחד, ווייל, מהיכי תיתי א עבד זאל קענען מקבל זיין די גט על ידי עצמו, טאמער אין קנין לעבד בלא רבו, איז טאקע ווען די אדון לייגט אריין די שטר שחרור אין די האנט פון די עבד, איז דאס קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען פון די רשות פון די אדון, ווייל מה שקנה עבד קנה רבו, בלייבט עס דאך נאך אלץ אין די רשות פון די אדון. איז דאס לאזט די משנה הערן א חידוש לויט ר' מאיר, שטר העלפט אף על ידי עצמו, פארוואס ס'איז דא א לומדות גיטו וידו באין כאחד, בבת אחת באקומט ער א יד צוזאמען מיט די שטר שחרור און ממילא איז חל דא די שחרור. זאגט די גמרא דו קענסט נישט זאגן דאס איז פשט אין די משנה, ווייל והא לא תני הכי, אין די ברייתא שטייט קלאר נישט אזוי, אין די ברייתא שטייט דתניא, בשטר העלפט על ידי עצמו ולא על ידי אחרים דברי ר' מאיר, וויאזוי זאגסטו מיר ווען די משנה זאגט בשטר על ידי עצמו מיינט עס אף על ידי עצמו, והוא הדין על ידי אחרים, אין די ברייתא שטייט קלאר אז ר' מאיר האלט שטר על ידי עצמו אין על ידי אחרים לא. איז בהכרח קען זיך נישט רעדן די משנה מדעתו ווי מ'האט געזאגט ביז יעצט, ווייל אויב אזוי פארוואס טאקע העלפט עס נישט על ידי אחרים? אמר אביי לעולם שלא מדעתו, אינ'אמת'ן אין די משנה רעדט זיך ווען אחרים זענען פודה רעדט זיך שלא מדעתו, האט מען דאך געזאגט אז ר' מאיר'ס שיטה איז אז די יציאת עבד לחירות איז א חוב ואין חבין לו לאדם אלא בפניו, איז וועגן דעם טאקע שטר העלפט דווקא על ידי עצמו, וואס דאס איז מדעתו, און גיטו וידו באין כאחת, על ידי אחרים העלפט עס נישט, ווייל מען רעדט זיך דא שלא מדעתו, און שלא מדעתו קען מען נישט פוטר זיין, ווייל ס'איז א חוב. איז אויב אזוי איז דאך שווער פארוואס כסף על ידי אחרים העלפט יא טאמער ס'איז שלא מדעתו. זאגט די גמרא, ושאני כסף הואיל וקני ליה בעל כרחו, ביסט גערעכט אז ס'איז טאקע שלא מדעת העבד און ס'איז א חוב, אבער ס'איז א גזירת הכתוב, ווייל. כסף טרעפט מען אז כסף העלפט קונה זיין די עבד בעל כרחו, טאמער איינער וויל קויפן א עבד כנעני פון א צווייטע אדון גיבט ער אים כסף און ער איז קונה די עבד, הגם די עבד איז נישט אינטערסירט, נישט קיין נפקא מינה, כסף קען קונה זיין די עבד בעל כרחו, אויב אזוי קען כסף מקנה זיין די עבד צו זיך אליין משחרר צו זיין אויך בעל כרחו. איך קען געבן די כסף, אחרים קענען געבן די אדון כסף כדי ער זאל ווערן משוחרר, הגם ס'איז שלא מדעתו, ס'איז בעל כרחו, ס'לערנט זיך די כסף קונה עצמו פון די כסף וואס מ'איז קונה די עבד כנעני. פרעגט די גמרא, טאמער דו ווילסט לערנען די קונה את עצמו בכסף פון די נקנה בכסף, אי הכי שטר נמי, פארוואס זאגסטו שטר העלפט נישט על ידי אחרים, ווייל אין חבין לו לאדם אלא בפניו, און ס'איז שלא מדעתו קען עס נישט העלפן, פארוואס נישט? לערן שטר שטר שחרור פון שטר קנין, קענסט דאך קונה זיין די עבד מאחרים על ידי שטר אפילו בעל כרחו של עבד, אזוי ווי כ'קען קונה זיין די עבד מאחרים פון כסף בעל כרחו של עבד, קען דאך קונה זיין די עבד מאחרים בעל כרחו אפילו על ידי שטר, איז טאמער שטר העלפט פאר זיין קנין, זאל שטר העלפן כדי אים משחרר צו זיין, מקנה צו זיין בעל כרחו. זאגט די גמרא מ'קען נישט לערנען איין שטר פון די צווייטע, ווייל האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד, וואס שטעלסטו צו? ס'איז צוויי אנדערע שטרות, שטר שחרור שטייט הרי את בן חורין, די שטר קנין שטייט הרי עבדי מכור לך, ס'איז א אנדערע סארט שטר. זאגט די גמרא אויב אזוי וויאזוי קען מען לערנען די פדיון כסף פון די כסף קנין, הכא נמי האי כספא לחוד והאי כספא לחוד, דער כסף גיבט מען לשם קנין, דער כסף גיבט מען לשם שחרור, ס'איז א אנדערע סארט כסף, וויאזוי ווילסטו לערנען איינס פון די צווייטע? זאגט די גמרא ניין, טיבעא מיהא חד הוא, ס'איז די זעלבע כסף, מ'גיט עס פאר א אנדערע מטרה, אבער די מציאות פון די כסף וואס פועל'ט די קנין איז דאך איין כסף, איז טאמער איך זעה אז כסף העלפט בעל כרחו בנוגע קנין, קען עס העלפן בעל כרחו בנוגע שחרור. מה שאין כן שטר, ס'איז א גאנץ אנדערע שטר, הגם ס'איז פאפיר, ס'איז דיו, אבער די מציאות פון שטר איז נישט די פאפיר, די מציאות פון שטר איז די דברי השטר, דער שטר שטייט איין שטייט איין מימרא, הרי את בן חורין, דער שטר שטייט הרי עבדי מכור לך, ס'איז א אנדערע סארט שטר לגמרי, לערנט זיך נישט איינס פון די צווייטע, מה שאין כן כסף ס'איז די זעלבע כסף, קען מען לערנען איינס פון די צווייטע, איז על כל פנים די ערשטע תירוץ פון אביי איז אז לעולם די סיבה פארוואס ס'העלפט נישט על ידי אחרים ווייל דא רעדט מען שלא מדעתו אין חבין לו לאדם אלא בפניו, כסף איז אבער א באזונדערע חידוש אז ס'העלפט שלא מדעתו ווייל מ'לערנט עס ארויס פון כסף קנין, אזוי האלט אביי. רבא אמר, רבא זאגט, ער גייט אויך מיט די חשבון, מען לערנט דא ווייטער די משנה רעדט זיך שלא מדעתו, און וועגן דעם שטר על ידי אחרים העלפט נישט, ווייל ס'איז אין חבין לאדם אלא בפניו, און חירות איז א חוב, וויאזוי העלפט כסף בעל כרחו, ווייל כסף קבלת רבו גרמה לו, שטר קבלת אחרים גרמה לו, זאגט רשי פשט אזוי, כסף

האסט דאך געפרעגט א קשיא וויאזוי קען יענער משחרר זיין מיט כסף געבן כסף אין חבין לאדם בפניו, נישט יענער פועל'ט דא די שחרור, אלא קבלת הרב, די קבלת הרב ווען די רב איז מקבל געלט לשם שחרור דאס פועל'ט שחרור, און די רב אין הכי נמי די רב טוט עס נישט פאר זיינעטוועגן והרב אין נעשה שלוחו אלא לצורך עצמו, די רב איז מקבל די כסף פאר זיך אליין ער טוט עס נישט פאר יענעם, ווען ער טוט עס פאר יענעם קענסטו מיר זאגן וויאזוי קענסטו טון פאר יענעם אן זיין וויסן ס'איז דאך א חוב, דער רבו טוט עס נישט פאר יענע, ער טוט עס פאר זיך, ער וויל מקבל זיין די כסף. ומקנהו מאליו, אטאמאטיש, טאמער ער איז מקבל די כסף, גייט די עבד ארויס לחירות. אבל חירות השטר, פארקערט, דארטען איז די קבלת השטר איז גורם די שחרור, אבל חירות השטר קבלת אחרים גרמה לו, ס'איז די מקבל השטר וואס איז גורם, טוט אויף דא די חירות. ווער האט מקבל געווען די שטר? אחרים. פארוואס איז ער עס מקבל? לצורך העבד, די עבד האט אים דאך נישט געבעטן, פאר די עבד איז עס א חוב, קענסט עס נישט טון פאר יענעם, כיוון דחוב הוא לו אין חבין לאדם שלא מדעתו. איז על כל פנים קומט אויס די גמרא לויט ר' מאיר לערנט מען פשט אין משנה אזוי, די משנה רעדט זיך דא אז כסף, אז שטר על ידי אחרים העלפט נישט ווייל ס'איז שלא מדעתו, און שלא מדעתו איז א חוב, מ'קען נישט, מ'קען נישט מזכה זיין פאר יענער א חוב. כסף, אפילו ס'איז שלא מדעתו, העלפט אדער ווייל ס'לערנט זיך פון כסף קנין אדער ווייל קבלת רבו גורמה לו, און ווייטער על ידי עצמו איז ביי כסף על ידי עצמו העלפט עס נישט, פארוואס? ווייל אין קנין לעבד בלא רבו, און שטר על ידי עצמו העלפט יא, ווייל גיטו וידו באין כאחת, עד כאן די שיטה פון ר' מאיר. זאגט די גמרא ווייטער וחכמים אומרים, שטייט אין די משנה ווייטער וחכמים אומרים אז בכסף איז על ידי עצמו, בשטר על ידי אחרים, ובלבד שיהא הכסף משל אחרים. איז די גמרא מדייק, בכסף על ידי עצמו, על ידי עצמו אין, על ידי אחרים לא, דווקא על ידי עצמו קען ער געבן כסף אבער אנדערע קענען נישט געבן קיין כסף. פרעגט די גמרא פארוואס קענען אחרים נישט געבן כסף, אמאי, נהי נמי, דשלא מדעתו, אפילו די וואס מ, טאמער ס'איז מדעתו קענען זיי זיכער געבן כסף, פארוואס נישט? אלא מאי וואס מיר זאגן אז ס'רעדט זיך, ס'רעדט זיך מ'האט געגעבן שלא מדעתו, איז וואס איז די פראבלעם? מכדי שמענא לדרבנן, אין הכי נמי פריער האט מען געזאגט לויט ר' מאיר איז עס א חוב, אבער די רבנן קריגן זיך אויף ר' מאיר, שמענא לדרבנן מסכת גיטין האט מען דאס געלערנט, דאמרי זכות הוא שיצא מתחת יד רבו לחירות, חכמים האלטן אז יציאת עבד לחירות איז א זכות, ער ווערט א ישראל, ווערט ער מחויב במצוות, ער ווערט יעצט איז ער מותר אין א בת ישראל דאס איז נאר א זכות פאר אים, איז אויב אזוי ותנינא זכין לאדם שלא בפניו אין חבין לו אלא בפניו, איז וואס איז די פראבלעם אז אחרים זאלן אים פודה זיין בכסף אפילו שלא מדעתו, זאל עס העלפן מתורת זכי', זכין לאדם שלא בפניו. זאגט די גמרא וכי תימא אז ווען שטייט אין די משנה בכסף על ידי עצמו מאי על ידי עצמו אף על ידי עצמו, ס'העלפט טאקע על ידי אחרים ווייל ס'איז א זכות, און די משנה זאגט א חידוש אז ס'העלפט אפילו על ידי עצמו, וואס איז די חידוש? די חידוש איז אז וויאזוי האט ער כסף? קא משמע לן אז דיש קנין לעבד בלא רבו ס'איז שייך אין מציאות אז א עבד זאל האבן אייגענע געלט ווייל יש קנין לעבד בלא רבו. און ממילא ווען די משנה זאגט דא בכסף על ידי עצמו מיינט מען אף על ידי עצמו. פרעגט די גמרא אי הכי אימא סיפא, די סיפא שטייט בשטר על ידי אחרים, איז משמע שטר העלפט דווקא על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, פארוואס לא על ידי עצמו? והא קיימא לן דגיטו וידו באין כאחד, פארוואס קען א שטר נישט העלפען על ידי עצמו? על ידי אחרים העלפט עס ווייל מיר גייען דאך יעצט זכות הוא לאדם שיצא זכות הוא לעבד שיצא מתחת ידי רבו לחירות איז אפילו שלא מדעתו העלפט על ידי אחרים וואס איז די פראבלעם על ידי עצמו? וואס ווילסטו זאגען? אז ס'איז קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען די שטר פון די רשות פון די פון די אדון, והא קיימא לן דגיטו וידו באין כאחד, ווי איז קיימא לן ווי שטייט די פסק גיטו וידו באין כאחד, זאגט רש"י ווייל פשוט דאס איז א מעשה מעשים בכל יום, מ'זעהט כסדר אז מענטשן זענען משחרר די עבדים דורך דעם וואס מ'גיט פאר די עבד א שטר שחרור, און קיינער איז נישט פוצה פה ומצפצף יעדער איינער פארשטייט אז ס'ארבעט, וויאזוי ארבעט עס? טאמער די רבנן האלטן נישט פון גיטו וידו באין כאחד, ס'איז נאר א דעת יחידאה פון ר' מאיר, היתכן מען פסק'נט נישט ווי די רבנן? איז פון דעם וואס מען זעט מעשים בכל יום אז מען איז משחרר א עבד בשטר שחרור על ידי עצמו איז א ראיה אז מען האלט גיטו וידו באין כאחד, איז פארוואס אויב אזוי שטייט אין די משנה שטר על ידי אחרים, ס'איז משמע על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, פארוואס לא על ידי עצמו? גיטו וידו באין כאחד, וכי תימא, אזוי ווי האסט געזאגט אין די רישא אז בכסף מיינט אף על ידי עצמו, איז מאי על ידי אחרים, ווען ס'שטייט אין די סיפא בשטר על ידי אחרים, מיינט עס אף על ידי אחרים, און אין הכי נמי, על ידי עצמו אויך, גיטו וידו באין כאחד, נאר די משנה זאגט, שטר העלפט על ידי אחרים, והא קא משמע לן אז ס'העלפט אפילו על ידי אחרים ווייל זכות הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות און ממילא אפילו על ידי אחרים שלא מדעתו העלפט עס. פרעגט די גמרא אי הכי קומט אויס אז די חכמים האלטן אז כסף און שטר ארבעטן בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו, ס'ארבעט על ידי אחרים ווייל זכות הוא לו, ס'ארבעט על ידי עצמו ווייל ביי שטר זאג איך גיטו וידו באין כאחד און ביי כסף זאג איך יש קנין לעבד בלא רבו. איז אויב אזוי פארוואס שטייט דא אזא מאדנע לשון, בכסף על ידי עצמו, בשטר על ידי אחרים. נערבינהו וניתנינהו, מאך עס נישט צוויי בבות, כסף אזוי, שטר אזוי, ס'איז דאך די זעלבע דין, ס'זאל שטיין איין הלכה, בכסף ובשטר, בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו. איז בהכרח קען מען נישט אזוי לערנען. אלא בכסף איז טאקע בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו, און ווען די משנה שטייט בכסף על ידי עצמו מיינט עס אף על ידי עצמו, לא מיבעיא על ידי אחרים ווייל זכות הוא לו, נאר אפילו על ידי עצמו ווייל יש קנין לעבד בלא רבו. בשטר איז טאקע בשטר איז על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, ווען ס'שטייט בשטר על ידי אחרים מיינט עס נישט אף על ידי אחרים, בשטר מיינט על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, איי האסט דאך געפרעגט פארוואס לא על ידי עצמו, אונז פסק'נען דאך גיטו וידו באין כאחד, איז די חכמים האלטן דאך זיכער אזוי גיטו וידו באין כאחד, ביסט גערעכט, די סיפא גייט נישט ווי די רבנן, ורבי שמעון בן אלעזר היא, דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, רבי שמעון אלעזר האלט, סיי כסף סיי שטר איז על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, און ווייל זיי האלטן שטר זאגט מען נישט גיטו וידו באין כאחת, ושלש מחלוקות בדבר רבי שמעון אלעזר איז א נייע שיטה, קומט אויס אז ווען ס'שטייט אין די סיפא וחכמים אומרים כסף על ידי עצמו שטר על ידי אחרים ס'איז נישט איין שיטה, חכמים אומרים כסף על ידי עצמו, עד כאן, דאס מיינט כסף אפילו על ידי עצמו, וואס איז מיט שטר? שטר איז די זעלבע דין. ס'איז על ידי עצמו ועל ידי אחרים, אבער די משנה רעדט נישט וועגן שטר בנוגע די חכמים, יעצט גייט די משנה ווייטער, בשטר לויט רבי שמעון בן אלעזר איז דווקא על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. און צו דריי שיטות איז רש"י מסביר אזוי, נאכאמאל די דריי שיטות, ר' מאיר'ס שיטה איז אז כסף ארבעט על ידי אחרים, אפילו שלא מדעתו, הגם ר' מאיר האלט חוב הוא לאדם שיצא מתחת יד רבו לחירות, אבער כסף העלפט, אדער אזוי ווי אביי, אדער אזוי ווי רבא, קבלת רבו גרמה לו, כסף העלפט על ידי אחרים. על ידי עצמו העלפט עס נישט, אין קנין לעבד בלא רבו. שטר, העלפט על ידי עצמו ווייל איך זאג גיטו וידו באין כאחת אפילו לויט ר' מאיר, על ידי אחרים נישט, ווייל שלא מדעתו איז עס א חוב. די חכם ר' שמעון בן אלעזר האלט אז בין בכסף בין בשטר ס'העלפט על ידי אחרים ווייל ער האלט אזוי ווי די חכמים אז יציאת עבד איז א זכות ממילא איז דא א זכין לאדם שלא בפניו איז כסף און שטר העלפן ביידע על ידי אחרים ולא על ידי עצמו ווייל ביי כסף האלטן זיי אזוי ווי ר' מאיר אין קנין לעבד בלא רבו און ביי שטר האלטן זיי אז אין גיטו וידו באין כאחת. און די רבנן האלטען אז סיי כסף און שטר העלפען ביידע על ידי אחרים שלא מדעתו וואס איז א זכות, און על ידי עצמו העלפט עס ווייל גיטו וידו באין כאחת און יש קנין לעבד בלא רבו. נאר ס'איז זייער מאדנע לויט די פשט ווי ס'ליינט זיך די לעצטע שורה אין די משנה. חכמים אומרים כסף על ידי עצמו אף על ידי עצמו. ובשטר האלט רבי שמעון בן אלעזר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. און יעצט גייט מען צוריק צו די חכמים, דאס וואס די חכמים האבן געזאגט אז כסף העלפט על ידי עצמו, בלבד שיהיה כסף משל אחר, ס'קען נישט זיין אז די עבד האט געפינען די געלט, ס'מוז זיין א צווייטער האט אים געגעבן די געלט במתנה. זייער מאדנע אז די משנה גייט צוריק צו די חכמים און אינצווישן איז מען מפסיק מיט א דריטע שיטה פון רבי שמעון בן אלעזר, וועגן דעם אנדערע ראשונים לערנען א אנדערע פשט, אבער דאס איז די פשט פון רש"י אין די סוגיא. פירט אויס די גמרא, אמר רבה, מאי טעמא דרבי שמעון בן אלעזר, וואס איז טאקע פשט אין רבי שמעון בן אלעזר, ער האלט נישט שטר העלפט על ידי עצמו, ער האלט נישט פון גיטו וידו באין כאחת, זאגט די גמרא, ווייל גמר לה לה מאישה, ס'איז דא א גזירה שווה, שטייט לה ביי אישה, שטייט לה ביי עבד, איז לערנט מען עבד פון אישה, מה אישה עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו. א גט ארבעט נאר ווען די בעל איז מוציא די גט לרשות שאינה שלו, ווייל ווען ער גיבט די גט ליד אישה, דאס איז נישט די רשות פון די בעל, ווייל די אישה באלאנגט נישט צו די בעל, ס'איז נישט גופה קנוי לבעל, ער האט א זכות אין איר מעשה ידיים, אבער ס'איז נישט גופה קנוי לו, ממילא ס'הייסט ער האט עס איבערגעגעבן צו אן אנדערע רשות, איז אף עבד נמי, ווען מ'לערנט שטר שחרור פון גט אישה, מוז זיין אז די שטר שחרור איז ארויסגעגאנגען לרשות שאינה שלו, פון די אדון, טאמער ער גיט עס צו די עבד אין די האנט, איז דאס קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען פון די רשות האדון, ווייל יד עבד כיד רבו, מה שקנה עבד קנה רבו, איז וועגן דעם האלט רבי שמעון אז גט העלפט נישט על ידי עצמו, אבער זאגט רש"י די רבנן האבן געהאלטן ס'העלפט יא על ידי עצמו, און די רבנן זאגן טאקע ס'איז יא דומה צו אישה, איי וואס איז מיט לה לה מאישה, זאגט רש"י די רבנן האלטן ס'איז אזוי ווי אישה, אזוי ווי אישה קען אליין מקבל זיין א גט, קען די עבד אויך אליין מקבל זיין די שטר שחרור און ס'העלפט ווייל גיטו וידו באין כאחת. זאגט די גמרא בעי רבה, לרבי שמעון בן אלעזר וואס ער האט יעצט געזאגט אז א עבד קען נישט מקבל זיין די גט על ידי עצמו, מה עבד כנעני מהו שיעשה שליח לקבל גיטו מיד רבו. קען א עבד כנעני ממנה זיין א שליח לקבלה, מקבל זיין די שטר שחרור, מאכן א שליח א ישראל זאל מקבל זיין די שטר שחרור פאר זיינעטוועגן, וואס איז די צוויי צדדים? כיוון דגמר לה לה מאישה, וויבאלד ס'איז דא א גזירה שווה עבד צו אישה, איז אויב אזוי איז א עבד כאישה, אזוי ווי ביי אישה די גמרא אין האיש מקדש לערנט פון ושלחה אז א אישה קען מאכן א שליח מקבל זיין גט מיד בעלה, הוא הדין א עבד קען מאכן א שליח מקבל זיין די שטר שחרור מיד אדוניו, או דילמא, אישה קען מאכן א שליח דאיהי מציא מקבלת גיטה, וויבאלד זי אליין קען מקבל זיין איהר גט מיד בעלה, שליח נמי מציא משויא, טאמער זי קען עס טוהן קען זי מאכן א שליח, אבער עבד וואס רבי שמעון אלעזר האלט דאיהו לא מקבל גיטיה, רבי שמעון אלעזר האלט נישט גיטו וידו באין כאחת, ער האלט אז א עבד קען נישט מקבל זיין א גט, איז טאמער איהו לא מקבל גיטיה שליח נמי לא מצי משוי, א שליח קען נישט זיין בעסער פון אים. יעצט לכאורה איז דא א פליאה, וואס קלערט די גמרא א שאלה צו א עבד קען מאכן א שליח מקבל זיין די שטר שיכור, אין די משנה שטייט דאך בפירוש, לויט ר' שמעון בן אלעזר זאגט די משנה בשטר על ידי אחרים, על ידי עצמו לא, אבער על ידי אחרים יא, איז בהכרח שטייט דא אז א עבד קען מאכן א שליח מקבל זיין די שטר שיכור. איז רש"י און תוספות שטעלן זיך ביידע אויף די שאלה. האט תוספות צוויי פשטים. די ערשטע פשט זאגט תוספות אז דאס וואס שטייט אין די משנה שטר העלפט על ידי אחרים, רעדט זיך נישט אז די עבד האט געזאגט פאר אחרים איך מאך דיך א שליח מקבל זיין די שטר שחרור. די אחרים האבן עס געטון אליין. אלס זכי', זיי קומען שלא מדעת העבד און זיי ווילן עס טון, עס איז א פרשה פון זכי', ממילא ארבעט עס. דא איז א שאלה ווען די עבד איז להדיא ממנה די אחרים אלס א שליח, טאמער האט ער ממנה געווען אלס א שליח קען זיין אז ס'איז ערגער, ווייל טאמער ס'איז א שליח, דאס איז א שאלה, צי זאג איך אז ס'דא שליחות ביי עבד, אזוי ווי איך טרעף אישה קען מאכן א שליח קען עבד מאכן א שליח אדער ניין, ווייל וויבאלד די עבד קען אליינס נישט טוהן איז שליח נמי לא מצי משוי. איז אויב אזוי פארוואס זכי' זאל יא ארבעטען? עס שטייט אין די חידושי ר' שמעון זאגט אז פשט אזוי. ס'איז דא א ידוע'דיגע חקירה אין די לומדות פון שליחות דער אור שמח רעדט עס ארום, רבי יוסף ענגל רעדט עס ארום, וויאזוי ארבעט שליחות, אונז האבן דאך א כלל בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו, איין מהלך איז אז די תורה איז מחדש אז די פעולה פון די שליח איז מתייחס כאילו די משלח האט עס געטון, וואס די שליח טוט איז כאילו די משלח האט עס געטון. איז ממילא ווען מען וויל טראכטן פארוואס ארבעט שליחות ווייל איך קוק אויף די פעולה אז די משלח האט עס געטוהן אדער ניין משלח האט עס נישט געטוהן די שליח האט עס געטוהן אבער די תורה איז מחדש אז די שליח טוט א פעולה און די פעולה שאפט א חלות איז די חלות מתייחס צו די משלח דאס זענען די צוויי צדדים ממילא זאגט רבי שמעון קען זיין פשט אזוי. שליחות, וועט מען לערנען אז די פשט אין שליחות איז אז די פעולה וואס די שליח טוט איז כאילו די משלח אליין האט עס געטוהן. נו, און ממילא ווען מען וויל וויסען פארוואס האט געארבעט, ווייל די משלח האט עס געטוהן. טאמער איך זאג א משלח קען נישט קונה זיין קיין גט שחרור בעצמו, ער קען נישט מקבל זיין קיין גט שחרור, איז וואס העלפט עס מיר אז דער שליח האט עס מקבל געווען? ווען דער שליח האט עס מקבל געווען מיינט עס אז ממילא זאג איך אז דער משלח האט עס מקבל געווען, א משלח קען דאך נישט מקבל זיין קיין שטר שחרור, ווייל איך האלט נישט גיטו וידו באין כאחת, ממילא העלפט עס נישט. און קומט, איז ממילא

יענער האט, די שליח האט געטון, נישט די שליח, דער וואס האט זוכה געווען האט געטון די פעולה, די משלח האט נישט געטון די פעולה, און זיין פעולה, די חלות וואס ווערט געשאפן דורך זיין פעולה איז מתייחס צו די משלח, איז וויבאלד די אחרים האבן נישט די פראבלעם פון יד עבד כיד רבו, ער איז דאך נישט, ער איז דאך נישט די עבד פון יענע אדון, איז ממילא ווען ער איז מקבל די גט, ער האט א יד, האט ער מקבל געווען די שטר שחרור, איז מיט דעם טוט זיך אויף די חלות שחרור פאר די משלח. די חלות וואס ער האט אויפגעטון מיט זיין קבלה איז מתייחס צו די משלח. הגם ס'איז נישט קיין משלח, ס'איז בתורת זכיה, אבער וועגן דעם ביי זכיה איז נישט דא די פראבלעם און ביי שליחות איז יא דא די פראבלעם. די ראשונים האנדלן צו פון דעם איז לכאורה א ראיה זכיה זאל נישט זיין מתורת שליחות, ווייל טאמער זכיה איז מדין שליחות, און שליחות העלפט דאך נישט, ווייל כל מה דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי משוי, וויאזוי העלפט זכיה? יש לעיין. דאס איז איין פשט אין תוספות. די צווייטע פשט אין תוספות זאגט ער אז הא גופא קלערט דא די גמרא. די גמרא פארשטייט אז אין די משנה שטייט אז שטר העלפט על ידי אחרים. די גמרא וויל וויסן וויאזוי לערנט מען אפ פשט אין די משנה? פארוואס העלפט שטר על ידי אחרים? איז פשט אין די משנה ווייל אז די אחרים זענען א שליח, און לעולם מען לערנט שליחות פון עבד פון אישה, אזוי ווי אן עבד קען מאכן א שליח מקבל זיין די גט, קען אזוי ווי א אישה קען מאכן א שליח מקבל זיין די גט, קען א עבד מאכן די שליח מקבל זיין די שטר שחרור, און ממילא די שטר דאס וואס שטייט אין די משנה שטר העלפט על ידי אחרים, העלפט טאקע בתור א שליח. ווייל ס'העלפט שליחות, אדער ס'רעדט זיך אז ער האט אים בפירוש געמאכט א שליח, אדער טאמער איך האלט אז שחרור איז א זכות איז אפילו שלא מדעתו איז דאס כאילו ס'איז געווען א שליח, אדער ניין, לעולם שליחות העלפט נישט, ווייל כל מה דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי משוי, און וויאזוי העלפט שטר על ידי אחרים, ס'איז א באזונדערע גזירת הכתוב אז די תורה האט געגעבן רשות פאר אחרים אז זיי קענען זוכה זיין אין א שטר שחרור פאר די עבד, און ס'איז טאקע נישט בתורת שליחות, און ממילא זאגט תוס' א נפקא מינה, טאמער ס'איז גייט צו בתורת שליחות, מוז עס זיין מדעת העבד, אדער דער עבד האט אים בפירוש ממנה געווען פאר א שליח, אדער ס'איז א זכות פאר דער עבד, און דער עבד האט נישט מוחה געווען, אבער ווען דער עבד וואלט מוחה געווען און ער זאגט איך בין נישט אינטערעסירט אין די שחרור, אין הכי נמי, מען קען עס נישט טון. אדער ניין, לעולם אלץ שליחות העלפט עס נישט, ס'איז א באזונדער גזירת הכתוב, די תורה האט געזאגט אז אחרים קענען מקבל זיין א שטר שחרור, אויב אזוי העלפט עס אפילו בעל כרחו פון די עבד. דאס זענען די צוויי צדדים דא אין די גמרא, דאס איז די צווייטע פשט אין תוספות. אין רש י וואלט משמע געווען לכאו' אזוי לערנט די תוספות הראש, און אזוי לערנען אנדערע אחרונים אז רש י איז משמע ווי די צווייטע פשט אין תוספות, רש י זאגט, צי זאג איך כאישה דמי אז א עבד קען מאכן א שליח, זאגט רש י והיינו דקאמר על ידי אחרים, אז על ידי אחרים מיינט ער איז א שליח, או דילמא, ניין, ס'איז נישט שייך שליחות ביי עבד, ועל ידי אחרים דקאמר דאס וואס די משנה זאגט על ידי אחרים, שיזכה ליה רבו גיטו על ידי אחרים או הם עושים שלא מדעתו, מען דארף טאקע נישט זיין דעת, לכאורה רש י האט געלערנט ווי די צווייטע פשט אין תוס', פירט אויס די גמרא וואס איז טאקע די מסקנא פון די שאלה, בתר דבעיא הדר פשטה, גמר לה לה מאישה, מען לערנט עבד פון אישה, אזוי ווי א עבד קען מאכן א שליח לקבל גיטה קען א, אזוי ווי א אישה קען מאכן א שליח לקבל גיטה קען א עבד מאכן א שליח לקבל שטר שחרור, ממילא קומט אויס אז מען זאגט ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון כל מה דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי משוי. פרעגט די גמרא ואלא הא דאמר רב כהנא בריה דרב יהושע הני כהני שלוחי דרחמנא, די גמרא אין מסכת נדרים קלערט א שאלה, ד טאמער איינער האט געמאכט א נדר אז ער איז אסור נהנה צו זיין פון פלוני כהן, יעצט וויל ער ברענגען א קרבן, און די שאלה איז צו ער קען נוצן יענער כהן מקריב זיין זיין קרבן, ער איז דאך אסור נהנה צו זיין פון יענער כהן, איז וויאזוי קען יענער מקריב זיין פאר אים די קרבן, זאגט די גמרא דאס ווענדט זיך, הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, וויאזוי קוקט מען אויף די עבודה פון א כהן, ער איז א שליח פאר די בעל הקרבן אדער איז ער שליח פון די רבונו של עולם, טאמער איז ער שליח פון די בעל הקרבן, קומט אויס די בעל הקרבן איז נהנה פון אים, טאמער איז נישט די שליח פון די בעל הקרבן, ער איז א שליח דרחמנא, איז נישט דא קיין פראבלעם פון די מודר הנאה צו בעטן די כהן זאל מקריב זיין די קרבן. זאגט דארטן די גמרא אמר רב הונא בריה דרב יהושע איך וועל דיך מוכיח זיין, אז הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו וועגן דעם נישט דא קיין פראבלעם פון מודר הנאה, וואס איז מיין ראיה, דאי סלקא דעתך שלוחי דידן נינהו ווען זיי וואלטן געווען שליחים פון די בעל הקרבן איז דאך נישט שייך אזא שליחות, מי איכא מידי דאנן לא מצינן עבדינן ואינהו מצי עבדי איז דען שייך א מושג אין שליחות אז אז דער בעל דבר אליין קען עס נישט טוהן אבער א שליח קען ער מאכן? איז בהכרח מוז זיין, וויבאלד די בעל הקרבן איז דאך א ישראל, ער קען דאך נישט ברענגן קרבנות, ווי אזוי קען ער מאכן א שליח זאל ברענגן קרבנות? מוז זיין אז דער כהן איז א שלוחא דרחמנא און עס איז נישט דא קיין פראבלעם פון מודר הנאה. פרעגט די גמרא, וואס זאגט רב הונא בריה דרב יהושע אז ס'נישט דא אזא מושג פון איהו לא מצי עביד שליח מצי משוי, ולא, מען טרעפט נישט אזא מושג, והא עבדא, וואס מיט די סוגיא וואס מען האט דאך יעצט געלערנט, יעדע עבד, דאיהו לא מצי מקבל גיטיה, ער אליין קען נישט מקבל זיין א גט, ווייל יד עבד כיד רבו און מען זאגט נישט גיטו וידו באין כאחת, און אף אף על פי כן האט מען דאך יעצט פושט געווען, מען לערנט לה לה מאשה שליח מצי משוי, זעהט מען אז אפילו א מענטש וואס קען נישט טוהן אליין קען מאכן א שליח, איז פארוואס קען איך נישט זאגן אז הני כהני שלוחי דידן, און אף על פי די בעל הקרבן קען נישט מקריב זיין, די כהן קען יא. זאגט די גמרא ולא היא ס'איז נישט קיין צושטעל. ישראל לא שייכי בתורת קרבנות כלל, א איד האט נישט קיין שום שייכות מיט הקרבת קרבנות, ער איז מופקע פון עבודה, איז ממילא ער איז א אמת'ע איהו לא מצי עביד, אזא איהו לא מצי עביד איז פשוט אז שליח לא מצי משוי, און דער כהן קען נישט זיין זיין שליח. מה שאין כן א עבד, הגם איך זאג, לויט רבי שמעון אלעזר, א עבד האט נישט קיין יד מקבל צו זיין א גט על ידי עצמו, אבער ער שייך בגיטין, דתניא, נראין הדברים שהעבד מקבל גיטו של חברו מיד רבו של חברו, די עבד ווען ער האט א חבר וואס איז א עבד ביי א צווייטע אדון נישט ביי זיין אדון, קען יענע אדון פון די חבר געבן די גט צו די עבד ער זאל עס מקבל זיין לצורך זיין חבר די עבד און ס'העלפט, אבל לא מיד רבו שלו, ער קען נישט מקבל זיין א שטר שחרור פאר זיין חבר די עבד וואס איז אן עבד ביי זיין אדון. פארוואס? ווייל אזוי ווי ער קען נישט מקבל זיין די אייגענע שטר שחרור, ווייל די שטר איז קיינמאל נישט ארויסגעגאנגען מרשות אדונו ווייל יד עבד כיד רבו, איז הוא הדין קען ער עס נישט מקבל זיין פאר זיין חבר וואס איז אן עבד ביי זיין אדון, ווייל ווייטער די גט ליגט נאך אלץ ביד אדונו. אבער פון א צווייטע אדון קען ער מקבל זיין, פארוואס נישט? למעשה ער איז נישט ברשות פון די חבר'ס אדון, איז ווען די אדון גיבט אים די גט, איז דאס ארויסגעגאנגען פון די רשות פון די חבר'ס אדון. זעהט מען אז א עבד איז אין די פרשה פון מקבל זיין א שטר שחרור. ער קען נישט מקבל זיין זיין שטר שחרור, אבער ער קען מקבל זיין א שטר שחרור, איז ער א שטיקל מצי עביד. אף על פי כן האט די גמרא געקלערט, עס איז נאך אלץ נישט מצי עביד אויף דעם וואס ער וויל מאכן א שליח, ער וויל מאכן א שליח מקבל זיין זיין גט, זיין גט קען ער נישט מקבל זיין, איז א שאלה צי איך זאג שליחות בכהאי גוונא אדער נישט. אבער דארטן ווי ער איז לגמרי מופקע פון די פרשה פון גיטין למשל, דעמאלטס וואלט איך נישט געזאגט אז שליח מצי משוי איז קרבנות איז ער מופקע לגמרי. דרך אגב, ס'א יסודית'דיגע קשיא וואס די אחרונים זענען דן, די פנים מאירות'ס קשיא, אז וויאזוי קען איך האבן א הוה אמינא אז הני כהני שלוחי דידן, די הלכה איז דאך אז א גוי, קען ברענגען קרבנות, מ'איז מקבל קרבנות פון א גוי, וויאזוי קען די כהן מקריב זיין א קרבן פאר א גוי, טאמער הני כהני שלוחי דידן לכולי עלמא א גוי איז נישט בתורת שליחות, איז וויאזוי קען די כהן מקריב זיין, בהכרח מוז זיין שלוחי דרחמנא, אזוי פרעגט די פנים מאירות, און די אחרונים זענען דן די שאלה. זאגט די גמרא ווייטער, ס'שטייט אין די משנה אז אפילו די חכמים וואס האלטן אז מ'קען זיך פודה זיין כסף על ידי עצמו ובלבד שיהא הכסף משל אחרים, די כסף מוז קומען פון אחרים, זאגט די גמרא וואס איז דא די מחלוקת, ר' מאיר האלט ס'העלפט נישט קיין כסף על ידי עצמו אפילו ס'איז משל אחרים, איז וואס האלטן די חכמים יא, נימא בהא קמיפלגי, דר' מאיר סבר אין קנין לעבד בלא רבו. א עבד קען גארנישט קונה זיין בלא רבו, מה שקנה עבד קנה רבו, ממילא אפילו אחרים וועלן געבן געלט צו די עבד, ווערט עס נאך אלץ די אדון'ס געלט, איז אויב אזוי האט ער דאך נישט קיין געלט. און הוא הדין ואין קנין אישה בלא בעלה, עס האט נישט קיין שייכות מיט אונזער סוגיא, אבער בעלמא איז דא אזא דין וואס איז דומה צו די דין פון עבד וועגן דעם שטעלט מען עס דא צו, אין קנין אישה בלא בעלה, וואס די אישה האט באלאנגט צום בעל. ורבנן סברי ניין, ס'איז דא א מציאות יש קנין לעבד בלא רבו, ויש קנין לאישה בלא בעלה. יעצט אוודאי זענען די חכמים מודה אז טאמער די עבד טרעפט א מציאה באלאנגט עס צו די אדון, און ממילא וועגן דעם האט די חכמים געזאגט אז ווען העלפט כסף על ידי עצמו דווקא על ידי אחרים אז אחרים האבן אים געגעבן די כסף נישט אז ער האט געפונען כסף אין די גאס. ווייל די חכמים זענען אויך מודה אז מה שקנה עבד קנה רבו, נאר רשי איז מסביר יש קנין לעבד בלא רבו מיינט, טאמער א צווייטע האט עהם געגעבן געלט פאר א מתנה, זאגט רשי, הואיל ודעת אחרת מקנה, וויבאלד א צווייטע איז אים מקנה די כסף, ונותן זה די מקנה לא גמר בליבו שיזכה בו רב, ער האט עהם עס נישט געגעבן מיט א כוונה אז זיין אדון זאל זוכה זיין, איז בכהאי גוונא באלאנגט עס צו די עבד, ס'איז דא א היכי תמצא אז יש קנין לעבד בלא רבו ווען א צווייטע גיבט עס אים. און לכאורה ר' מאיר האלט ס'איז נישט דא אזא מציאות. זאגט די גמרא, אמר רבה אמר רב ששת ניין, דכולי עלמא אין קנין עבד בלא רבו, ואין קנין אישה בלא בעל, אפילו די חכמים זענען מודה, אפילו א צווייטער גיבט געלט פאר אן עבד במתנה, גייט עס אטאמאטיש צו די אדון. איז אויב אזוי ווי איז שייך אז א עבד זאל זיך קונה זיין בכסף על ידי עצמו? והכא במאי עסקינן? דאקני ליה אחר מנה ואמר ליה על מנת שאין לרבך רשות בו, ער האט אים נישט געגעבן סתם א מתנה בסתם, ער האט אים געגעבן א מתנה און ער האט אויסגערעדט א תנאי, איך גיב עס דיר מיט א תנאי, על מנת שאין לרבך רשות בו, דיין רבי מעג עס נישט נעמען. ר' מאיר סבר, ס'העלפט נישט די תנאי, ווייל כי אמר ליה קני, די רגע ער האט געזאגט קני על מנת שאין לרבך רשות בו, ווען ער האט געזאגט קני, איז אטאמאטיש קני עבד וקני רביה, די רבי האט שוין קונה געווען. איי ווען ער זאגט וכי אמר ליה על מנת אז ער זאגט דאך א תנאי, תנאי לא כלום, ס'איז גארנישט געהאט געזאגט. רבנן סברי, וויבאלד ער האט יא געזאגט א תנאי, איז כיוון דאמר ליה על מנת אהני ליה תנאיה, ווייל ער האט עס נאר געגעבן אדעת פון די תנאי, און די תנאי איז געווען על מנת שאין לרבך רשות בו, העלפט עס טאקע און די רבי האט נישט קיין רשות. וואס איז דא די שורש המחלוקת? שטייט אין רמב"ן. און רשב א אז ר' מאיר, וואס איז פשט אין ר' מאיר? ער האט דאך געזאגט קלאר איך גיב עס נאר על מנת שאין לרבך רשות בו. זאגט די רמב ן און די רשב א ווייל ס'איז א מתנה מה שכתוב בתורה, די תורה האט געזאגט מה שקנה עבד קנה רבו, דו ווילסט געבן א מתנה און ס'זאל נישט ארבעטן די דין פון די תורה, דו ווילסט עס געבן ס'זאל נישט ארבעטן מה שקנה עבד קנה רבו, ביסט א מתנה מה שכתוב בתורה, מתנה מה שכתוב בתורה, תנאי בטל און מעשה קיים איז ווען ער זאגט קני עס איז נקנה לרבו און די תנאי איז בטל, איז וואס האבן די חכמים געהאלטן? איז די שער המלך פרעגט א קשיא, איך פארשטיי נישט, וואס זאגסטו מתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל, יעצט האב דאך געזען אין די גמרא פריער, איינער זאגט על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה, זאגט רבי יהודה בדבר שבממון תנאו קיים, על מנת שאין לך שאר כסות העלפט יא, הגם ס'איז כנגד די תורה ווייל בדבר שבממון תנאו קיים, דא רעדט מען דבר שבממון אז איך גיב דיך געלט על מנת שאין לרבך רשות בו, זאל חל זיין די תנאי, זאגט די שער המלך יא, אבער דאס איז די מחלוקת, ר' מאיר לשיטתו האלט מתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל אפילו בדבר שבממון, די חכמים איז ר' יהודה וואס ער האלט בדבר שבממון תנאו קיים, וועגן דעם זאגן די חכמים אז וויבאלד ער האט געמאכט א תנאי איז די תנאי קיים ווייל דא רעדט זיך א דבר שבממון און דאס איז דא די מחלוקת, די רא ש האט אן אנדערע מהלך די רא ש וויל זאגן אז די חסרון דא אין די תנאי לויט ר' מאיר נישט אלס מתנה מה שכתוב בתורה נאר פשוט די תנאי איז סותר די מעשה. וויבאלד ס'איז דא א דין מה שקנה עבד קנה רבו, וואס זאג איך? איך זאג איך גיב עס דיר און די אדון זאל נישט קונה זיין. ס'איז כאילו איך זאג איך גיב דיך א מתנה אבער ס'זאל נישט זיין דיינס. ס'איז דאך סותר מיניה ביה, טאמער איך גיב עס דיר וויל איך ס'זאל זיין דיינס, וויאזוי קען איך זאגן ס'זאל נישט זיין דיינס ווען איך גיב עס דיר איז מה שקנה עבד קנה רבו, וויאזוי זאג איך אז די אדון איז נישט קונה? אזוי לערנט די רא ש. זאגט די גמרא ורבי אלעזר אמר ניין, כל כי האי גוונא דכולי עלמא לא פליגי דקני עבד וקני רביה, אפילו איך זאג על מנת שאין לרבו רשות בו, העלפט דאס אויך נישט, אפילו די חכמים וועלן מודה זיין אז בכהאי גוונא איז קני עבד וקני רביה. סוף כל סוף, לאמיר גיין דא מיט די פשט פון די רשב א, סוף כל סוף ס'איז א מתנה מה שכתוב בתורה, ס'העלפט נישט, והכא במאי עסקינן, כגון דאקני ליה אחר מנה ואמר ליה על מנת שתצא בו רבה לחירות, נישט ער זאגט על מנת שאין לרבך רשות בו, ער זאגט איך גיב עס דיר אויף איין כוונה, כדי זאלסט מיט דעם ארויסגיין לחירות, ר' מאיר סבר, למעשה העלפט עס נישט, כי אמר ליה קני איז אויטאמאטיש קני עבד וקני רביה, וכי אמר ליה על מנת, לאו כלום קאמר ליה. רבנן סברי לדידיה נמי הא לא קמקני ליה, אפילו פאר די עבד האט ער עס נישט מקנה געווען, דהא לא אמר ליה אלא על מנת שתצא בו לחירות, על מנת שאין לרבך רשות בו איז די פשט איך גיב דיר די עבד א מתנה, נאר איך זאג על מנת שאין לרבך רשות בו, דא האב איך אפילו נישט געגעבן פאר די עבד, איך זאג ס'איז נישט פאר דיר, ס'איז פאר דיר יוצא צו זיין לחירות. איז דער רשב"א מסביר אז אפילו איך האלט אז על מנת שאין לרבך רשות בו איז א מתנה על מה שכתוב בתורה, אבער דאס איז די פשט ווייל וויבאלד איך גיב עס א מתנה און די תורה זאגט מה שקנה עבד קנה רבו גייט עס כנגד די תורה, אבער דא האב איך עס נישט געגעבן א מתנה פאר די עבד, איך האב געזאגט די עבד קענסט עס נוצן אויף יציאה, נישט אז ס'איז דיינס, איז ממילא איז דאס נישט קיין מתנה על מה שכתוב בתורה, אזוי האבן די חכמים געהאלטן, און דאס איז דא די נידון פון די משנה, צו ס'העלפט בכסף ווען מ'זאגט עס על מנת שתצא בו רבו לחירות.